טייערע גוטע פריינט, ס'איז היינט ערב שבת, חיי שרה, תשפ ג, היינטיגע שיעור האט מקדיש געווען מיין ידיד ר' יוסף דוד עלבאם, אזוי ווי אלע שיעורים, ס'קען נאר אנגיין מיט די העלף פון די נדרים ונדבות. ווער ס'וויל זיך משתתף זיין אין א קומענדיגע שיעור קען דרוקן אויף די לינק אונטער די שיעור, ס'איז דא אויך א מעגליכקייט צו מאכן א מעמבערשיפ צו קענען זיין א חלק, א עכטע חלק פון אונזער בית מדרש, פון אונזער חבורה, מיט א קליינע קליינע נדבה אדער א גרויסע נדבה חודש'ליך, מ'קען אויכעט זען א לינק וועגן דעם. די היינטיגע פרשה, היינטיגע זוהר, היינטיגע וואך. זענען אלץ הוא דבר אחד. גייען אונז ווייטער גיין צו פארשטיין אביסל, פארשטיין זיך אליינס, פארשטיין די וועלט, פארשטיין די פרשה, פארשטיין די זוהר, פארשטיין די וואך, און די ממשיך זיין די נקודות וואס אונז האבן באמערקט אין די זוהר לעצטע וואך, צוויי וואכן צוריק. און זעהן וואס נאך ווי טיפער מען קען אריין גיין אין דעם. לאמיר לאמיר פארשטיין די מעשה די מעשה פון די פרשה ווי אונז האלטן אין די מעשה פון די פרשה בעצם. אונז האבן געלערנט אז ס'איז געווען אזא איד, געווען אזא מענטש, ער איז ער האט נישט געווען א איד, יא ער האט געמאכט א איד, ס'איז אביסל אנדערש פון ער איז געווען א איד, געהייסן אברהם אבינו. און ס'איז דא דריי פרשיות, אין די פרשת השבוע איז דא דריי פרשיות פון אברהם אבינו, פרשת לך לך, פרשת וירא, און פרשת חיי שרה. לך לך לערנען אונז ווי אזוי איז געווארן אברהם אבינו אברהם אבינו, וואס איז די התחלה, וואס איז די תחילת ההתעוררות פון אברהם אבינו, וויאזוי ער ווערט אויס סתם א מענטש, אויס בן תרח, און ער ווערט אברהם, ס'הייבט זיך אן א נייע זאך, דאס איז די נקודה, די התחלה, דא נאך מעשה'ס אין לך לך, אבער דאס איז די נקודה, די ערשטע זאך. וירא לערנען אונז ווי אברהם אבינו, אזוי ווי די קעפל פון די פרשה, האט געזען גאט. הייסט אז די זאך וואס מאכט איהם אנדערש, אונז לערנען, ס'מיינט א געוויסע התעוררות, דאס פון דארט הייבט זיך אלעס אן, געוויסע רצון, א געוויסע זיך נעמען כביכול, וואס אברהם אבינו האט זיך גענומען, לקח עצמו, לך לך, גיי דיר, פון ווי ער איז געקומען פון, איז ער געווארן אברהם אבינו, און דאס וואס ס'מיינט, און דאס איז וואס אונז האבן עס מסביר געווען, דאס ס'געשעט א געוויסע מראה אלוקות, ער האט אנגעהויבן צו זען גאט און געוויזן פאר די וועלט, געוויזן גאט פאר די וועלט, געוויזן די וועלט פאר גאט. אין א נייע וועג אזוי ווי אונז האבן געברענגט די פסוק פון די וואך ער זאגט פאר אליעזר אשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ שהרגלתי שמו בפי הבריות ער האט געמאכט א נייע זאך א נייע מראה וואס הייסט אלהי הארץ יעצט די דריטע פרשה פון אברהם אבינו פרשת חיי שרה קומט עס צו די ענד יא ס'איז אזוי ווי התחלה א מיטן ענד אויף ערהויף אויס אין די אנהייב אברהם אבינו די מיטן די עצם וואס וואס ער איז וואס ער טוט און די ענד ווי קומט דאס אן מ'קען עס רופן אזוי ווי די התעוררות די עבודה און די שכר און גלייך אנהייב פרשה זעהט מען דאס דאס נישט אברהם אבינו אבער שרה ס'איז אוודאי א גרויסע חלק מען דארף דאס פארשטיין און נישט פארגעסן קיינמאל ס'איז א ידיעה אזוי ווי די ווערטל זאגט אין יעדע גרויסע מענטש איז דא א גרויסע פרוי. עס איז נישט דא קיין מעגליכקייט צו פארשטיין און באמת איז א זאך וואס מען אונז פארפאסט אסאך מאל ווען אונז לערנט די פרשיות אוודאי איז נישט די פסוק פארגעסט נישט וועגן דעם צו רעדן אבער מען קען נישט פארגעסן נישט נישט בתור פעמיניזם נאר בתור מציאות. בתור די פאקט אז ס'נישט דא קיין אברהם אבינו אן קיין שרה אזוי ווי עס איז געווארן פון אברם אברהם איז געווארן פון שרי שרה און אזוי ווייטער יצחק אונז זעהן די גרויסע מעשה פון די פרשה איז באמת די ולקחת אישה לבני ליצחק ס'איז נישט קיין פשוטע זאך כדי צו מאכן אברהם אבינו די אלע עבודות וואס זיי האבן געמאכט זענען משונה'דיג מקושר מיט דעם ענין פון די איש ואישה, די שרה וואס זיין ווייב וואס זיי האבן געהאט, די אמהות, יא, יעקב אבינו הייבט זיך אן א גאנצע פרשה וועגן דעם, הייבט שוין צו זען אז ס'קען ווערן קאמפליצירט די חלק, אבער דאס איז א חלק, און ס'איז א חלק סיי, ס'איז זייער וויכטיג, און דאס איז איינע פון די זאכן, אונז האבן אין אונזער קאפ א ליסט פון זאכן וואס די זוהר קאכט זיך, וואס ער רעדט וועגן דעם, אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען דריי וואכן צוריק אין די התחלה פון די סיריעס כאילו. איינע פון די זאכן וואס דער זוהר מערקט אן אין באופן כללי און עס ברענגט ער עס ארויס אין די פרשיות אין די אין די סיפורים פון די נשי האבות וואס אונז רופן די אמהות יא פון אונזערע מאמעס ס'איז דא אברהם אבינו איז דא שרה אמנו אז דאס איז א א חלק עיקרי איז א וויכטיגע זאך מען קען נישט רעדן פון אברהם אבינו אן רעדן פון שרה און דאס מיינט סיי ס'מיינט א מושג אזוי ווי אלעס מיינט א געוויסע מושג אונז האבן גערעדט למשל אז אונז רעדן פון די מושג פון אתערותא דלתתא אז ס'איז נישטא קיין התעוררות אזוי ווי דער איז לשון הזוהר פון פרשת לך לך איז געווען ס'איז נישטא קיין ווייסע פייער אן קיין שווארצע פייער נישטא קיין חלק א פייער וואס כאילו שטייט העכער אן די תשוקה מלמטה יא אן די פתילה אן די נער די שמן וואס וויל וויל ווערן פארברענט כביכול וואס וויל ווערן לעכטיגקייט דאס איז די דער וואס דער משל כאילו פון די נהורא תתאה קרא לנהורא עילאה די אונטערשטע לעכטיגקייט רופט עס איז אלהים אל דמי לך ער רופט צו די העכערע לעכטיגקייט און ער זאגט קום צו מיר יא בוא אלי דאס דאס די זאך באמת הייסט אישה, לזאת יקרא אישה, דאס איז די טייטש. בחינת אישה מיינט דאך די בחינה, די בחינת התשוקה, די בחינת התעוררות. עס מיינט נאך זאכן, אבער לפחות איינע פון די זאכן וואס עס מיינט איז דאס. עס איז וועגן דעם, ווען מען ווען מען איז מדגיש, און דאס איז באמת די פרשה וואס געבט שרה אמנו איר אייגענע, איר אייגענע פרשה, יא, חיי שרה, און די זוהר מערקט שוין אן גלייך, עס איז נישטא נאך א פרוי וואס באקומט אזא אזא פאזיציע אזא פאזישן אין די תורה נישט דא ס'איז דא נאך נשים צדקניות ס'איז דא מעשיות באריכות אבער אזא גאנצע מעשה פון אזא ווי ויהיו חיי שרה יא די ליסט די די סגנון וואס איז דא ביי אנשים חשובים אין די תורה ויהיו חייו אזויפיל און אזויפיל יארן די איינציגסטע פרוי וואס באקומט די די זכות די סארט מצבה כאילו די סארט הספד איז שרה און באופן נאר אונז האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע יאר מיין איך אדער צוויי יאר צוריק מרחיב זיין וואס איז וויאזוי די נקודה אין שרה איז בולט אבער על כל פנים דאס דא געבט מען א פלאטפארם דא מאכט מען רופט מען מאכט עס אבוויעס מאכט עקספליסיט וואס איז אימפליסיט אלעמאל ווען מ'רעדט פון יצחק מיינט מען יצחק ורבקה ווען מ'רעדט פון יעקב מיינט מען יעקב ורחל ולאה וכו' ווען מ'רעדט פון אברהם רעדט פון אברהם ושרה און ס'ווערט עקספליסיט ס'ווערט מפורש אין די וואכ'ס פרשה אין די ערשטע חלק פון די פרשה וואס רעדט וועגן שרה כמעשה בפני עצמו און ס'געבט איר א גרויסע חלק מען קאנעקטעד מיט די מעשה פון די קויף פון די מערת המכפלה פון די געבן א מקום קבורה וכו' אבער דאס איז די מעשה די פלאץ פון שרה. יעצט אונז האבן געזאגט אז שרה די די נוק די נוקבא יא בחינת מלכות ווייזט אויף די התעוררות ווייזט אויף די אתערותא דלתתא אבער מען דארף דא אביסל פארשטיין ווי איז די פלאץ וואס שרה באקומט איר איר פלאטפארם ווי באקומט איר אייגענע איר אייגענע בענק כביכול איר אייגענע שטעלע איר אייגענע פאזישן אין די תורה ס'איז במיתת שרה. ס'הייסט, וואס מיין איך, וואס מיין, וואס לערנט מען פון דעם, וואס מיינט דאס? ס'הייסט, עס איז דא באמת נאך א זאך וואס מ'קען רופן די בחינת נוק, אפשר איז עס צוויי אנדערע שמועסן, איך קאנעקט אפשר צוויי אנדערע זאכן דא, מ'קען, מ'קען מחולק זיין, אבער איך וויל באמת אנקומען צו די נקודה. אונז האבן געזאגט אז דא איז די פרשה וואס קומט אן צו די ענד.

גייט אביסל צוריק צו וואס אונז האבן געלערנט אין לך לך וועגן די ענין פון אתערותא דלתתא ס'איז דא באמת צוויי צוויי וועגן דאס צו פארשטיין און באמת אפשר איז עס מכוון קעגן די צוויי וועגן וואס איך זאג יעצט אה אין בחינת אישה ס'איז דא דאס אז מען דארף אנהייבן מיט א רצון יא אן א רצון געשעט גארנישט אן דו זאלסט וועלן מען איז נישט מאנס קיינעם נישט אזוי ווי אונז האבן געזאגט אבער ס'איז דא אויך די חלק די זאך וואס אונז האבן געלערנט דעמאלטס פון כלים מען דארף עס זאל אנקומען ערגעץ עס דארף זיין ווי עס צו לייגן ווי אזוי ווי ביי אלישע מען דארף עס האבן ווי צו לייגן די שמן וואס קומט פון די שפע מלמעלה דאס איז באמת נאך א טעם וואס אזוי אישה הייסט א כלי מי שעושה אותה כלי די בחינת אישה הייסט די די זאך וואס דאס ווערט טאקע דאס איז די פועל יוצא די מסקנא די תכלית די זאך וואס ווערט נאך די רצון, סאו אין א געוויסע זין די אשה איז די התחלה און די סוף, יא, די התחלה די ערשטע נקודת הרצון מלמטה איז איז וואס אונז רופן בחינת אשה, און אויכעט סוף מעשה במחשבה תחילה אזוי ווי מ'רעדט וועגן שבת, יא, די אשה דאס איז די ווי מ'קומט אן, אין אנדערע ווערטער מ'דארף פארשטיין ווי אזוי. הייבט מען הייבט אן וואס מען טוט און ווי ס'קומט אן, באמת ס'קומט אן די זעלבע פלאץ אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט אלעמאל סוף מעשה במחשבה תחילה וואס ווי מען האט געוואלט אנקומען דארט קומט מען טאקע אן אבער דאס איז דא אין דעם א עבודה בפני עצמה כביכול צוצוגרייטן די פלאץ וואו ווילסט אנקומען דארפסטו מאכן זיכער אז ס'גייט טאקע אנקומען דאס איז נאך א פרט נאך א וועג נאך א הסתכלות נאך א בחינה אין די ענין פון אתערותא דלתתא. סאו לאמיר אביסל מסביר זיין מער דעם די בחינה ווייל דאס איז זייער וויכטיג צו פארשטיין ווייל דא זענען דא אויכעט מכשולות דא זענען דא שטארקע מכשולות וואס מען קען נכשל ווערן וואס האט צו טוהן מיט די מיט די סוגיא. כדי צו פארשטיין וואס איך מיין צו זאגן אז ווען מען פארשטייט אז עס געשעט נאר זאכן לויט וואסערע כלים מען גרייט צו, אז דו ווילסט זיין א תלמיד חכם דארפסטו מאכן כלים צו זיין א תלמיד חכם, אז דו ווילסט זיין א נביא דארפסטו מאכן כלים צו זיין א נביא, און די כלים זענען סיי די תחילת התעוררות הרצון אבער סיי אפשר מער די פלאץ ווי מ'גייט עס אריינלייגן וויל זיין א מנהיג דארפסטו מאכן כלים פון מנהיגות וכו' וכו' דארפסט פארשטיין די אדער געבן א דרוש פאר די סכנה דערפון קענען עס צוריקגיין באמת צו א מעשה וואס שטייט אין די זוהר לעצטע וואך, פרשת וירא, אונז האבן גערעדט וועגן די מעשה אין די שיעור אויף עברית און קבלה מאנטאג, פון א מער צד העיון, כ'וויל דא אבער געבן די מסקנות הדברים וואס איז נוגע למעשה וואס איז ארויסגעקומען דארט. רבי אבא איז געגאנגען אין א שטאט, שטייט דארט א מעשה, און ער האט געטראפן, א ספר אין די שטאט זענען געווען מענטשן פון די בני קדם וואס מיר לערנען שפעטער אין די וואכעדיגע סדרה אז אברהם אבינו האט געגעבן פאר די בני הפלגשים מתנות וישלחם קדמה אל ארץ קדם די ארץ קדם דארט זענען געווען אזוי ווי ס'שטייט שפעטער אין נ"ך ותרב חכמת שלמה מחכמת בני קדם זיי זענען געווען גרויסע חכמים האבן די מדרשים און די זוהר פארשטאנען אז די חכמה האבן זיי באקומען פון די מתנות אברהם אבינו האט געגעבן פאר זיינע פלגשים פאר די בני הפלגשים וואס דאס זענען די מענטשן פון בני קדם און וואסערע מתנות געבט אברהם אבינו אוואדע מתנות כפשוטו בגשמיות זיי געבן געלט צו אנדערע זאכן אבער די מדרש און די זוהר פארשטייט אז דא רעדט מען אויכעט פון חכמות געוויסע חכמות האט אברהם אבינו אויסגעלערנט אברהם אבינו איז געווען א גרויסער מלמד ער האט אויסגעלערנט פון די גאנצע וועלט חכמות השגות אלוקות יא חכמה רוחנית נישט נאר חכמה פון טעכנעלאגיע און אזוי ווייטער נאר די חכמה פון וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך פון מאכן א מענטש פון זיין א מענטש פון זיין א מענטש וואס קען זיין לך לך ויתהלך את האלהים התהלך קען קען גיין מיט גאט אויף די וועלט דאס האט ער אויסגעלערנט און ער האט עס אויסגעלערנט פאר די בני פילגשים אויכעט. יעצט די רש"י אין די נוסח שטייט שם טומאה מסר להם, מען דארף אבער פארשטיין וואס איז א שם טומאה, דאס די, אויב ס'איז א שם טומאה וויאזוי מעג אברהם אבינו עס געבן, קען נישט זיין כפשוטו די זאך, אז כאילו וואס מען לערנט כפשוטו, לאמיר פארשטיין די די אונז האבן געלערנט מאנטאג די וועג וואס איך וויל שולל זיין וואס, אפילו אויב ס'איז דא אין דעם אמת האב איך פון דעם גארנישט קען איך נישט רעדן וועגן דעם זיכער נישט אין די שיעור, אז ס'איז דא מען קען מען זאגט ס'איז דא קדושה ס'איז דא עבודות פון קדושה ס'איז דא וועגן וויאזוי ס'ארבעט ס'איז דא מ'קען מאכן שמות און יחודים און ס'איז דא כישוף וואס איז די חילוק כישוף איז אויך שמות שם טומאה מ'זאגט עפעס אן אנדערע שם מ'זאגט נישט שם הוויה קען מען מאכן מופתים אזוי ווי משה רבינו האט געמאכט אבער מ'זאגט עפעס א אנדערע שם עפעס א שם סמך מם צו איך ווייס וואס עפעס שמות קליפות מ'קען קוקען אין זוהר עס איז שמות הקליפות דעמאלטס וועט מען זיין א נס, און וואס איז א נפקא מינה פונקטליך, וואס וואס פונקטליך, ס'געשעט די זעלבע זאך, וואס דארף מען, מיט וואס איז דאס א קליפה און דאס א קדושה, דאס איז סתם א, סתם א ווארט, מ'דארף דאך מסביר זיין די די חילוק פון דעם, סיי די וואס מיט וואס איז עס דומה מיט וואס איז עס שווה, וואס איז די מיט וואס איז גלייך די, וואס האבן מיט אין אנדערע ווערטער אין וואסערע סענס האבן די בני הפילגשים די בני קדם טאקע געלערנט וואס זיי האבן געלערנט פון אברהם אבינו. מיט וואסערע סענס האבן זיי עס פארדרייט איז דא עפעס ראנג און רב אבא דארט אין די מעשה זאגט אזוי ער האט געטראפן א ספר איז געווען א פלאץ האט געווען א מענטשן אפשר אידן צו נישט אידן אבער כל פנים מענטשן וואס זיי האבן אים געוויזן א ספר וואס אין די ספר פון חכמת בני קדם אין דעם ספר געשטאנען דער כלל וואס אונז רעדן יעצט א גאנצע צייט וועגן, דער כלל אז אדם כפי מה שהוא מושך אליו, אזוי באקומט ער, הבא לטהר מסייעין אותו, דאס איז לשון פון חזל פאר די כלל, הבא לטמא פותחין לו, דו ווילסט טהרה, דו ווילסט שפע קדושה, דו ווילסט מוחין, דו ווילסט נשמה, דו ווילסט אהבת השם, וועסטו וועלן דאס, וועסטו בעטן דאס, וועסטו זיך מכין זיין, וועסטו זיך משתוקק זיין צו דעם, אז דו ווילסט עפעס אנדערש, וועסטו בעטן עפעס אנדערש, וועסטו באקומען עפעס אנדערש. און אין יענעם ספר איז געשטאנען אז וויאזוי טוט מען דאס? ס'דא דריי וועגן וויאזוי עס צו טון, אזוי גייט די לשון, בעובדא, ובמלולא, וברעותא, ס'איז דא מעשים וואס מען קען טון, וואס דורך די מעשים ברענגט מען דאס, ס'איז דא. ווערטער דיבורים וואס מען זאגט יא למשל אין די קאנטעקסט פון כישוף פארשטייט מען אז ס'דא כישופים במעשה אזוי ווי אונז לערנען צו עובר זיין כישוף דארף מען זיין א לאו שיש בו מעשה ס'דא מעשה וואס מען טוט כווייס מיט שטעקענעס מיט האלץ מיט וואטעווער סאיז עמי בעצו ישאל ס'דא דיבורים יא אברה קדברה צו וואטעווער די כישוף מאכער רעדט און ס'דא רצונות, אוואדי כוונות, דא רופט ער עס רעותא, ער מיינט כוונה, ער מיינט וואס אונז רופן אויף ענגליש אינטענשאן, יא, אינטערנעל אינטענשאן, ער וויל דאס, אדער ער האט דאס אינזין, אינטענשאן איז די בעסטע ווארט, און אוואדי מעשים אן אינטענשאן ארבעט נישט, אבער עס איז נישט די עיקר, עס מוז ביידע זיין, ס'איז דא המשכות וואס מ'קען דאס נאר טון במעשה, דאס איז א שמועס וואס מ'דארף רעדן בפני עצמו, אבער דאס איז די וועגן וואס די כישוף מאכערס האבן געזאגט, און די ספר איז געווען. פרטים, יא, למשל איך ווייס מ'קען קוקען אין ראשונים זעהט מען אזעלכע זאכן אז דו ווילסט ממשיך זיין אהבה וועסטו מאכן אזא זאך וואס איז כנגד די שטערן וואס האט די כח פון די שטערן וואס קאנעקט זיך מיט די כח פון אהבה און אזוי ווייטער וכו' וכו'. יעצט וואס איז די פשט פון דעם ספר? לאמיר פארשטיין. לכאורה וואס ער זאגט איז די זעלבע זאך וואס די זוהר זאגט, נישט נאר די זעלבע זאך, היינו הך. ער זאגט אז אדם כפי מה שהוא מושך עליו, אזוי ווי צו וואס ער ציהט, דאס באקומט ער. און דאס איז נישט עפעס א מוסר, דאס איז א חק, אזוי ווי א כלל אין די בריאה, אזוי ווי א טבע, אזוי ווי א רול, ווי אזוי, ווי אזוי, ווי אזוי ברענגט מען עס? דורך וועלן, דורך, נישטא קיין אנדערע וועג.

שטייט נישט אין תורה מען קען טרעפן א וואלע טייער אבער מען פארשטייט עס נישט אויף די וועג דאס איז קרוב לדברי הזוהר אבער רב אבא זאגט איך איך וויל ענק זאגן ענק זאלט גונז זיין די ספרים וויבאלד די ספרים דאס איז די גורם פון די טעותים וואס מענטשן האבן אנגעהויבן צו טון עבודה זרה מענטשן האבן אנגעהויבן צו טון שלעכטע זאכן טאקע ווייל זיי האבן פארשטאנען וויאזוי די וועלט ארבעט נישט ווייל זיי האבן נישט פארשטאנען יא דאס איז א נייע טעאריע פון עבודה זרה אדער אנדערש אונז זאגן אלעמאל זענען סתם נאראנים דאס הייסט מען קען קען פרעגן א מענטש פרעגט יא אפילו די פשט פון די פסוקים זאגט דאס יא א גוי עבודה זרה וואס טוט עבודה זרה ער מיינט אז מיט א שטיין עץ ואבן קען מען עפעס מאכן מאכט עפעס א חילוק די הימל אין געטליכקייט אין אין די שפע וואס קומט פון הימל מאכט עפעס א חילוק צו דו מאכסט דעם שטיין מיט יענעם שטיין ס'איז נאנסענס אזוי זאגן אונז געווענליך יעצט די זוהר זאגט אז ניין דאס איז גארנישט נאנסענס גוד איי, און די כוזרי זאגט אזוי אויך. ס'איז גארנישט נאנסענס, אונז טוען דאך די זעלבע זאך, ווען דו לייגסט תפילין און דו זאגסט מיט די תפילין ביסטו ממשיך שפע קודש קדושה מח און דעת אויף זיך אליינס, איז עס אויך א עץ ואבן, אלא מאי, אוואדע קומט דאס מיט א כוונה, און אוואדע, אפילו חוץ פון די כוונה, כוונה אליינס איז נישט גענוג, די מעשה און די דיבור, די אלע חלקי הפעולה וואס אונז טוען, ס'ברענגט עס, ס'מאכט באמת, אזוי ווי אונז גייען לערנען, ס'מאכט באמת כלים אז אין דעם זאל זיך ארויסדרוקן די די געטליכקייט די קדושה די שפע ווערטער וואס מ'דארף טרעפן בעסערע קלאר צו וויסן וואס מ'רעדט אבער דאס איז וואס אונז זאגן איז אונז מיט די עובדי עבודה זרה זאגן נישט עפעס אזוי אנדערש מ'קען נישט מער לאכן אויף זיי און זאגן ענק זענט משוגע אונז לאכן יא ווייל מ'באלד זען פארוואס אבער מ'קען נישט לאכן אויף זיי און זאגן ענק זענט משוגע און נישט משוגע דאס הייסט זיי זענען בעצם גערעכט נאר זיי האבן עפעס א טעות אין עפעס א פרט אבער באופן כללי איז אמת און אוואדע דעי דעי חק אליינס איז עפעס א שטיקל סוד און אזוי עס איז משמע פון פון רבי אבא דארט אז ס'קען זיין אז נישט כדאי אז יעדער איינער זאל עס וויסן ווייל ער וועט וויסן וועט ער טאקע נכשל ווערן ער האט נישט די כלים זיך צו ספראווען דערמיט עס זאל זיין בקדושה עס זאל זיין בכשרות כאילו אזוי ווי למשל מען זאגט אז ס'איז דא גרויסע כוחות אין די אין די טבע אפילו יא קען מען קען מאכן א אטאם באמבע מיינט נאכנישט אז ס'איז גוט פאר יעדער איינער צו וויסן וועגן דעם אויב דו האסט כלים אויב דו האסט א וועג וויאזוי עס צו מאכן גיטע שימושים ס'הייסט למשל קענסט מאכן עלעקטריק מיט דעם דאס איין זאך אבער דאס נאר א באמבע צו מאכן טוסט עס נישט וויסן דאס דאס א גיטע משל פאר אלעס וואס אונז גיין רעדן על כל פנים וואס דאס איז דאס איז די מעשה פון ר' אבא און ער זאגט אינגס גוין זאל דאס אנדערע ווערטער ער זאגט לערנסט זוהר אין זוהר שטייט די זעלבע מושגים נאר בקדושה און אזוי ווייטער די מפרשים זאגן נו יענס איז צד הסטרא אחרא דאס איז צד הקדושה אבער רבונו של עולם וואס איז דער חילוק פון צד הסטרא אחרא און צד הקדושה און וואס וואס גייט דא פאר? סתם צו זאגן אז יענער האט די ראנג נאמען, איז וואס ער האט די זעלבע כוונה, וואס איז א חילוק? און באמת איז דאס די זעלבע מעשה די זוהר אין די וואך ממשיך באריכות די גאנצע שמועס פון די חכמה אזוי וואס זיי רעדן וועגן בלעם און עס איז אויך געווען פון די חכמה פון בני קדם יא מן ארם ינחני בלק מהררי קדם שטייט אויך די זעלבע זעלבע לשונות ער האט געמאכט כישוף מיט די אלע די אלע זעלבע וועגן וואס ער האט געמאכט כישוף בלעם און די זוהר קאנעקט דאס מיט עפר און אבער מען קען זען אויב מ'וועט אנקומען צו פארשטיין די קאנעקשן אבער דאס זעלבע זענען עוסק אין די זעלבע שמועס בלעם אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל נישט געווען משוגע נישט געווען משוגע מיטן גיין שפי און זיך פרובירן צו מאכן זיין א כישוף נאר געווען א רשע עפעס אנדערש אנדערע ווערטער אזוי ווי אויף לא קבלה שפראך זאגט מען ער איז געווען פון סטרא אחרא אבער לכאורה וואס ער מיינט איין קענסט דו נאך ענינים מיט דעם אבער איך וויל עס מסביר זיין אין די קאנטעקסט פון די זאך ס'איז דא א טעות נישט נאר במקרה למשל איינער וועט זאגן נו אז די מאכסט קשר פון קרבן מיט דעם ביסט די גורם מענטשען צו דינען עבודה זרה צו זאגן אז ס'איז דא עפעס א אנדערע גאט אדער א כח עצמאי ונפרד דאס איז די פראבלעם אקעי דאס איז אבער נאך אלץ בדרך אגב ס'הייסט פון דעם קען מען טו טועה זיין כ'פארשטיי איך וויל ווייזן אבער איך פארשטיי היינט אז ס'איז דא א טעות וואס איז נגרם פון די זאך אליינס ס'איז דא אמת'דיג א סכנה אין וויסן די כלל פון אתערותא דלתתא די כלל פון מאכן כלים ווייל דאס אליינס איז דעינדזשערעס. און ס'איז אזוי דעינדזשערעס אז דאס איז געווען די חטא אדם הראשון און פאר דעם די אשה וואס איז מרמז אויף די בחינה איז גורם געווען צו די חטא און מ'דארף מאכן א גאנצע שרה אמנו זאל עס מתקן זיין די גאנצע עבודה פון די אבות פון די אמהות זיי זענען אזוי ווי אדם און חוה אזוי ווי אברהם אבינו איז געגאנגען אין די מערת המכפלה פון אדם און חוה ער ברענגט צוריק ער פיקסט די פראבלעם די פראבלעם איז אזוי לאמיר לאמיר עס מסביר זיין אויף וויפיל איך פארשטיי עס עס איז הלכה למעשה פאר דעם עה שטיי איך אויף דעם איך עומד אויף די נקודה לאמיר עס נעמען א פשוטע א פשוטע משל צו פארשטיין פארשטיין ווי אזוי לאמיר דאס גיין פארשטיין ווי אזוי די פאקט דאס איז אמת אז אן כלים געשעט גארנישט אן צוגרייטן די כלים צו אריינלייגן די שמן קענסטו האבן וויפיל שמן די ווילסט ס'גייט זיך פלעין אויסגיסן ס'האט נישט וואס צו טון דערמיט און דאס אליינס איז דא א גרויסע קליפה ס'דא א גרויסע נחש בא על חוה און וואס מ'קען טון צו פארמיידן די פראבלעם וואס די עצה דערצו איז איז לאמיר רעדן פון א פשוטע זאך, א יעדע איינער ווייסט א משנה, מ'דארף נישט די משנה זאל עס זאגן, ס'איז א מציאות, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה איז די טייטש, אז ווילסט עפענען א ישיבה, דו ביסט אברהם אבינו יא, אברהם אבינו איז געווען א זקן ויושב בישיבה, דו ווילסט עפענען א ישיבה, דו ווילסט מנחיל זיין דעת פאר די וועלט, ווילסט אויסלערנען פאר זיך, פאר אנדערע, זאל האבן א פלאץ צו לערנען, זאל האבן א פלאץ ללמד. נישט דא קיין ישיבה אן א ביז באנק אקאונט קען מען קען נישט ס'דא אויך די אם אין תורה אין קמח יא די האסט נישט וואס צו פארקויפן איז א שאד צו מאכן א ישיבה האסט נישט וואס צו פארקויפן מען רעדט דאך אז איינער האט יא עפעס תורה כדי צו מצדיק זיין די קמח נישט די סתם א בלאף יא לאמיר פארשטיין ס'דא סתם א סקעמער סתם האלט נישט ביים לערנען גארנישט האלט נישט אם אין תורה איז זיין קמח נישט קיין קמח אויך נישט קיין קמח פון די תורה ס'איז סתם סתם א ביזנעסמאן נישט קיין ישיבה בכלל. בסדר כ'רעד נישט פון דעם אז ס'שלא לשמה אדער אפילו ערגער פון דעם נאר מיר רעדן פון דעם אז מען וויל מאכן א ישיבה יעצט ס'נישט דא פון פון פון זיצן אין דערהיים אדער פון זאגן שיעורים אין אין די לופט איך ווייס דאס הייסט נישט קיין ישיבה קען איך נישט די תלמידים דארפן האבן וואו צו קומען דארפן וואו צו שלאפן דארפן קענען צאלן א סעלערי פאר די מגיד שיעור וכו' וכו' איז דארף מען עפענען א ביזנעס, דארף מען עפענען א באנק אקאונט, דארף מען האבן א גבאי, דארף מען האבן א סעקרעטערי, דארף מען האבן א פאנדרעיזער, דארף מען מאכן א דינער, דארף מען טון די אלע זאכן וואס מען טוט. איז דאס איז אביסל אביסל א משל מדי רחוק אבער איך כאפ עס אן ווייל ס'איז גרינגער צו רעדן. אבער ס'איז די זעלבע באמת אין אין מער פנימיות'דיגע זאכן. לאמיר זאגן איך וויל זיין א צדיק, לאמיר זאגן איך וויל דאווענען יעדן טאג ב ב בכוונת הלב, כ'וויל עפעס, זאל עפעס געשען ביים דאווענען צו מיך, און אוודאי איז דא די אור שבו, די אמת, דאווענען מיינט עפעס א קאנעקשאן צווישן א מענטש און גאט, און וואס מען קען רופן גאט, און וויפיל ער פארשטייט גאט, יא. אבער ס'איז דא א פראבלעם, מען דארף אויפשטיין, מען דארף האבן א שטענדער, מען דארף האבן א פלאץ ווי מען קען עס טון, און נישט נאר א פלאץ, איך רעד פון ווייטער בחיצוניות, מען דארף האבן א כח הנפש עס צו קענען טון, יא. דארף האבן למשל א התמדה, ס'דא מענטשן וואס זענען זייער צדיקים מצד עצמם, און זייער ג-, ער פארשטייט צו דאווענען ער קען, פארוואס טוט ער עס נישט, פארוואס גייט עס אים נישט, ווייל ער האט נישט די, ער האט adhd, יא, למשל, מיט היינטיגע שפראך. ער קען זיך נישט מתרכז זיין, האט נישט די כח הכוונה, כח הריכוז. ריכוז זענען זיי, ביידע זייטן דארף זיין זייער קלאר, יא? ס'איז נישט די זעלבע זאך. כוונת התפילה, די ווארט פון כוונת התפילה איז נישט אז דו קענסט פאוקעסן, וועסט נעמען ריטאלין, און וועסט קענען פאוקעסן ביסט נאך מכוון בתפילה, יא? דאס איז נישט די זאך. דאס איז נאר א היכי תימצי, יא? ס'איז נאר די כלים, ס'איז נאר די קמח שבו. אבער, אויב איינער האט, לאמיר זאגן ס'איז דא א, ס'איז דא אזא מחלה, ס'איז דא א מענטש וואס איז פשוט א חסרון אין זיין גוף, צו וואטעווער, האט, נישט קיין מעגליכקייט צו זיך מתרכז זיין, אדער סתם ס'איז געווען א צרה איז של נפשם קומען. איז קען ער נישט. איז במילא, די ערשטע סטעפ אם אין קמח אין תורה. דו ווילסט קענען דאווענען, קודם דארפסטו קענען בכלל. איך רעד נישט אפילו פון די באופן כלל, דו דארפסט קענען שטיין אויף איין פלאץ און טראכטן פון איין זאך פאר מער ווי דריי סעקאנדס. דאס איז די בעיסיק טעלענט וואס מען דארף האבן פאר מען הייבט אן צו טראכטן און וואס גייט מען דאווענען און ווי אזוי גייט מען דאווענען און וואס גייט מען מכוון זיין צו כוונת הרש"ש צו כוונת האר"י איך ווייס גאנצע חקירות פאר דאס הייבט זיך גארנישט אן יעצט דאס איז א סעקולער זאך איך וויל עס לאמיר עס רופן אזוי ס'איז א סעקולער זאך ס'איז א טבעיות'דיגע זאך ס'איז א חוק טבע דא דא איז נאכנישט קדושה דאס איז א פאקט און און ס'איז דא, ס'האט און יעצט, און ס'איז ס'איז אזוי קאנעקטעד, איך ווייז דיך א משל דאס איז אזוי קאנעקטעד, ס'איז כמעט די זעלבע זאך, ס'קען זיך כמעט איינער טועה זיין און זאגן אז כוונת התפילה איז די זעלבע זאך ווי וואס ריטאלין טוט. והא ראיה, עס קוקט אין ספרים, חסידישע ספרים, און מוסר ספרים וואס זיי רעדן ווי אזוי זיך מתנהג, וואס טוט מען אז ס'קומט מחשבה זרה, וואס טוט מען מיט פארשידענע הפרעות, פארשידענע דיסטרעקשאנס, דאס איז די זעלבע זאך וואס סעלף העלפ בוקס אדער ריטאלין בגשמיות אדער איינער גייט צו א סעלף העלפ אדער עפעס א עפעס א פסיכאלאגיע בוק דאס איז עוסק אין די זעלבע זאך און עס איז אמת נישט שקר אין אין אין יענע בוק איז נישט קען זיין עס שקר אבער באופן עקרוני בעצם איז עס נישט שקר אבער מיט כוונת התפילה האט עס גארנישט איינגעלייגט עס איז כמעט די זעלבע ווארט אבער עס איז נישט די זעלבע זאך בכלל און יעצט דא איז דא א גרויסע פראבלעם ווייל ס'איז מוכרח אם אין קמח אין תורה אם אין אתה יכול להתרכז אין אתה יכול להתפלל וכן זעלבע משל איך קען טראכטן נאך משלים צוויי משלים זענען גענוג פאר היינט אבער דו טארסט נישט ווערן קיין פסיכאלאג טארסט נישט ווערן קיין אדמיניסטרעיטער פון א ישיבה און ס'דא אסאך מענטשן וואס ווערן דאס אדער וואס זענען לכתחילה נאר געווען דאס דאס איז ממש פון וואס אונז רעדן זענען דא אסאך מענטשן און ס'געשעט אסאך מאל און ס'געשעט מצד די עצם נישט נאר ס'געשעט א מעשה אז אויב כדי צו מאכן א ישיבה דארף מען זיין א גוטע אדמיניסטרעיטער און צום סוף און ס'דא אסאך ישיבות וואס דאס געשעט צו און אזוי ווייטער אז די אדמיניסטרעיטער ווערט שטערקער פון די ישיבה און ער זאגט פאר די ישיבה וואס צו טון און וואס איך מיין נישט נאר אז ער זאגט ער זאל גיין צו דעם פלאץ אדער טון אזא זאך ער איז זיך משתלט אויף די מהות פון וואס ס'איז. די מהות פון די זאך ווערט די כלי וואס וואס איז מוכרח כדי עס זאל זיין כדי עס צו זיין עניטינג מוז מוכרח ס'זאל זיין א כלי און נישט נאר דעם ס'איז כמעט באופן מוכרח אז ווען מ'מאכט די כלי ריכטיג און מיט די ריכטיגע כוונה געקומט עס די זאך ס'וועט קומען תלמידים ס'וועט קומען גבאים אזוי ווי די חידושי הרי"ם האט געזאגט איינער ווערט א רבי עס קומט אלעס געשעט נאר די נשמה דאס דארף מען מאכן זיכער אז זאל נישט אוועק לויפן אבער עס קומט עס קומט אפילו שפע אפילו אפילו השראה און אזוי ווייטער אבער דער רגע וואס מען הייבט אן צו דינען דאס איז באמת עבודה זרה אליינס דאס איז די זיי האבן געזאגט פריער איך וויל נישט זאגן די פשט אז מען דינט די דבר נפרד אבער עס איז די זעלבע זאך די רגע וואס אנשטאט אז די כלי דינט די אור, אז די כוונה איז תורה נאר קמח איז א היכי תמצא, און ס'איז א היכי תמצא דבקדושה, ס'איז א מצוה, נישט עפעס א בדיעבד, ס'איז נישט ווען ס'וואלט געקענט זיין תורה אן קמח וואלט געווען בעסער, ניין ס'וואלט נישט געקענט זיין תורה אן קמח, דאס איז נישט די וועלט ווי אונז לעבן אין, ס'וואלט נישט געקענט זיין און מ'דארף נישט חלומ'ן אז ס'וואלט געקענט זיין, ס'איז לכתחילה אזוי, ס'איז בהכרח אזוי. אבער ווען די קמח הייבט אן צו ווערן די די באלעבאס ער הייבט אן צו מען הייבט אן צו מאכן דעסיזשענס מצד התורה לויט וואס עס וועט ברענגען געלט יא איך ווייס אז דאס הייסט שוחד יא פאר דעם די ערשטע זאך וואס משה רבנו זאגט שטייט המעמיד א דיין שאינו הגון כאילו מעמיד אשירה דאס איז עבודה זרה דאס איז נישט א ווערטל אז איינער איז א דיין דאס הייסט ער קען לערנען ער קען פסק'ען לפי דעתו אבער און ס'מוז זיין שוחד, די דיין דארף אויך האבן א סעלערי סאם האו, צו שכר בטלה צו וואטעווער ס'איז, זייער שיין נאך זיין מה אני בחינם, אבער ערגעץ ווי לעבט ער דאך אויף די עולם הזה, נישט נאר ער לעבט בדיעבד, ער מוז דאך, און דאס מוז געשען, ס'מוז קענען, מ'מוז קענען טרעפן א וועג, מ'מוז קענען וויסן א עקסטערע חק, און באמת דאס איז א דבר בפני עצמו, ס'הייסט ס'איז נישט גענוג אז קוקן אין די ספרי עבודה און די ספרי פנימיות מצד עצמו וועסטו נישט טרעפן קיין וועג ווי אזוי נישט צו זיין א רשע, א גרויסע זאך, דאס איז באמת די נקודה וואס די רמב"ם זאגט, און אוודאי ווען ער זאגט קוק נישט די ספרי עבודה זרה, אבער די פאקט איז אז מ'קוקט אין זוהר קען מען אויך ווערן א גרויסע רשע, אזוי ווי תורתו נעשה לו סם המות, ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'מיינט נישט, ס'איז נישט גענוג צו זאגן די ריכטיגע ווערטער, אוודאי דאס מיינט נישט די רמב"ם און דאס מיינט נישט די זוהר ווען ער זאגט אז מ'זאל נישט זיין קיין בלעם. און אוודאי ווען אונז רעדן פון בלעם און מען קען רעדן פון עפרון אפשר מען רעדן פון עפרון מען האבן א בעסערע קלארקייט וואס איין משל פון וואס דאס מיינט אבער די יסוד פון וואס ער מיינט איז אז איך וויל עס ריפן און איך איך ווייס אז עס איז אפשר נישט אזוי פענסי אבער איך וויל עס רופן די סימפלעסט זאך, לאמיר פרעגן א שאלה, וואס מאכט, און ס'איז א אינטערעסאנטע שאלה, ס'געווען אין די חסידישע וועלט קען מען פרעגן אזא שאלה, וויאזוי ווייסט מען אז א רבי איז מצד הקדושה און נישט מצד הסטרא אחרא? כידוע דער דער קאמארנער ברענגט אז זיין זיין פעטער רבי הערשל זידיטשויב האט אים געזאגט, ער האט געזאגט בשם די בעל שם טוב, אז מ'קען מען קען, וויאזוי גייט עס? מען קען רעדן מיט גאט אליינס, מען קען הערן תורה מפי השכינה פאר פערציג יאר, און נישט זיין זיכער צו עס איז מצד הקדושה און מצד הסטרא אחרא, ער רופט עס קליפת נוגה, און דאס האט דער בעל שם טוב געשוואוירן, דא שטייט א איד וואס הערט תורה לא מפי מלאך ולא מפי שליח נאר מפי הקדוש ברוך הוא, און האט יעדע מינוט מורא עס זאל נישט זיין סטרא אחרא ממש, די שטן, דאס איז א מורא'דיגע ווארט, און מען נעמט עס אן אלס א מוסר, און וואס ס'מיינט, ס'מיינט א פשוט'ע זאך, אז די פאוער פון די וועלט איז וואס ס'איז, ס'איז בהכרח אזוי, ס'איז אזוי ווי, אזוי ווי נוקלעארע ענערדזשי, וואס איך האב געזאגט פריער, ס'איז א פאקט, אויב מען נעמט א אטאם און מען מאכט אזוי געשעהט אזוי, דאס איז נישט קיין פאקט פון אידישקייט, ס'איז נישט קיין פאקט פון פון חסידישקייט, ס'איז א פאקט פון די וועלט, און אויב מען טוט די עבודות און און געוויסע מאכט די כלים, און מען מען זעצט זיך אוועק און מען מאכט די כלים, מען טוט די התבוננות, מען טוט די עובדא מלולא רעותא, באופן הכי כללי וואס מען דארף טון, ווערט מען די בעל שם טוב. און דעט סטיל דאזענט מעיק יו די בעל שם טוב. זיי דאס קען דאס מאכט קען דיך נאך אלץ זיין בלעם, דו קענסט נאך אלץ זיין א מכשף פון ארץ קדם, דו קענסט נאך אלץ זיין עזא ועזאל די מלאכים, קענסט קענסט נאך אלץ נישט זיין די בעל ש, ביסט נאך אלץ נישט קיין איש טוב בכלל. און וואס מאכט דיך א מענטש? וואס מאכט דיך? א בעל שם טוב און נישט א בעל שם שם טומאה מסר להם יא שם טוב ווערסעס שם טומאה וואס ס'מאכט דיך איז נאר וואסערא סארט כלים דו האסט וואסערא רילעישנשיפ דו האסט מיט די כלים וואס באמת אזוי ווי קען מען עס זאגן די פשוט'ער וועג וואס וואלט געזאגט איז וואלט געווען אזוי ווי אונז האבן געזאגט אז מען לייגט אריין וואסער ריינע וואסער אין א טונקעלע כלי ווערט די וואסער טונקל ווייל דו ביסט א טונקעלע מענטש וועסט ווערט איז דער שפע וואס דא קומט ווערט אויך טונקל אבער וואס דאס מיינט איז ווען מ'איז וואס מיינט א טונקעלע כלי וואס איז א טונקעלע כלי א טונקעלע כלי איז אזא כלי וואס ער זאגט פאר די אור וואו צו גיין נאר אלע כלים זאגן פאר די אור וואו צו גיין דאס איז זייער זייער דקות'דיג אבער דאס קענען זיי מען קען עס רופן שוחד אדער מען קען עס רופן משא ומתן באמונה וואס מיין איך משא ומתן באמונה דאס איז די פשוט'סטע זאך וואס איך קען טראכטן פון און איך זוך ממש ווי אזוי ווי טראכט מען א וועג וואס איז די חילוק פון די שטן פון בעל שם טוב און די סטרא אחרא די חילוק איז משא ומתן באמונה נייע כלל שטייט דאך געשריבן ווען א מענטש קומט למעלה פרעגט מען אים די ערשטע זאך נשאת ונתת באמונה דאס מיינט די בעל שם טוב אויך יא אונז קוקן עס אן נו דאס איז א פשוטע גמרא פאר בעלי בתים נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה האסט אביסל געלערנט ס'זעט אויס א גמרא פאר בעלי בתים אבער וואס איז די אמת די אמת איז אז ס'נישטא קיין בעל קיין בעל שם טוב וואס איז נישט קיין בעלי בתים בעל שם טוב איז אויך געווען א בעל הבית, דאס הייסט ער האט אויך געהאט א גוף צו פירן און קינדער און און נישט נאר מצד ההכרח, נאר מען קען נישט זיין אזוי ווי געזאגט אזוי, נישט אברהם אבינו געדארפט האבן שרה ווייל ער דארף האבן א ווייב צו האבן קינדער, אשתו שרה, ניין, מען קען נישט זיין אברהם אבינו אן שרה, נישטא אזא זאך, עס וואלט נישט געווען, אן שרה וואלט נישט געווען קיין אברהם. אויב עס וואלט נישט געווען די בעלי בתישקייט קען נישט זיין גארנישט אנדערש די ערשטע זאך ששואלים אותו שפעטער קומט טיפערע זאכן פלפלת בחכמה עסקת דבר מתוך דבר דאס איז סטעפ טו סטעפ טרי סטעפ סיקס וכו' אבער

אמונה טייטש אזוי ווי מען זעט לא חרבה ירושלים אלא שלא היו בה בעלי אמנה אמונה איז א מענטש וואס מען קען געטרויען יא דאס הייסט ווייטער ווייל ער איז נישט קיין גנב איז נישט קיין גנב רוב אידן זענען נישט כווייס אביסל א גנב א גראבע גנב און א קליינע גנב וואס איז אזוי שלעכט אז א קליינע אמאל האט זיך געמאכט א טעות ס'געווען דריי סענט מער איך מיין אז משא ומתן באמונה איז א איז א פרעים, איז א וועג וויאזוי ער פירט זיין גאנצע משא ומתן. ס'הייסט ס'שטייט נישט שהוא א א א משלם מה שחייב אדער אינו לווה ולא משלם און אזוי ווייטער. ס'שטייט זיין משא ומתן. משא ומתן איז די זאך וואס איז נישט נוגע די פארקויפן און פארקויפן. יא משא ומתן ער קויפט און פארקויפט. דאס איז דארף זיין באמונה. נישט אז בשעת זיין משא ומתן איז ער נישט קיין גנב. נאר די משא ומתן אליינס קען זיין באמונה און ס'קען זיין שלא באמונה.

נישט באמונה מיינט, איך בין נאר דא צו מאכן געלט, איך בין נאר דא צו נעמען עפעס פון דיך, דאס איז משא ומתן, משא מיינט איך געב און מתן איך נעם, אדער נישט פונקטליך די טייטש עפעס אזוי, און עס איז דא איינער וואס ער איז, דו ביסט נאר, מען קען עס רופן דו ביסט נאר א מינס פאר אים, יא דו ביסט דא אזוי ווי איך קען איינעם וואס ער האט געזאגט, איך מיין אמת צו דאס, ווען איינער פרעגט איינעם וואס ער מאכט עפעס א געוויסע פראדוקט, ער זאגט נו דו זעסט שוין אז דיין פראדוקט איז נישט גוט, ער זאגט נו וואס מיינסטו אז איך בין אין די ביזנעס פון מאכן דעם פראדוקט, איך בין אין די ביזנעס פון מאכן געלט, ווילאנג איך מאך געלט, דאס איז געדעס א עקזעמפל איך מיין פריים עקזעמפל פון הפך פון משא ומתן באמונה ווייל דו פארקויפסט דיך זיך אז דו ביסט א וויין סוחר גייסט נישט גייסט נישט זאגן פאר מענטשן ביסט א געלט סוחר ביסט א וויין סוחר ס'איז דא געלט סוחר מען קען זיין א פיינענסער באמונה א באנק אבער דעמאלטס ווייסט יעדער איינער ער איז א געלט סוחר אויב דו ביסט א באנק א דו ביסט א טישלער דו מאכסט טישן דארפסטו זיין א טישן דארפסט זיין דו זאגסט פאר מענטשן אז איך פארקויף טיש, איך געב דיך א טיש, יא, משא ומתן, איך געב דיך א טיש, נו, איז באמונה מיינט אז דו טוסט, וואס דו קענסט, לפי יכולתך, פארשטייט זיך, נאט מיסרעפרעזענט יורסעלף, דו מאכסט די טיש ווי גוט דו קענסט עס מאכן, אז איך ארבעט שעה ביי די אוער, מאך איך, געב דיך א שעה ארבעט, פארשטייט זיך, איך מיין מ'מעג גיין אין בית הכסא אינמיטן, לפי וואס איז אנגענומען צווישן מענטשן, אבער איך מיסרעפרעזענט זיך נישט. און מיסרעפרעזענט מיינט נישט איך בין נישט קיין שקרן נישט קיין גנב איך בין נישט קיין נוכל וואס ס'מיינט איז אז אז איך בין נישט דער וואס איך בין איך מיין דאס און אויב ס'איז דא איינער וואס ער קעירט בכלל נישט וועגן די טיש וואס ער מאכט ס'גייט אים נישט אן ס'זאל זיין א גוטער טיש אויב אנדערע ווערטער טעארעטיש כ'רעד נישט אפילו צו ער טוט עס למעשה ווייל ער האלט אז מ'טאר נישט אפילו אבער טעארעטיש ווען ער וואלט געקענט דיך פארקויפן א פלעסטיק טיש און זאגן אז ס'איז א האלצערנער טיש און זאלסט צאלן די זעלבע געלט וואלט ער עס געטון דאס הייסט א נושא ונותן שלא באמונה ער טוט עס נישט אפילו ווייל ער איז א ערליכע איד און ער גנב'עט נישט אבער נאך אלץ ער טוט ער ער איז נישט לאמיר זאגן אזוי ער איז נישט וואס ער רעפרעזענט רייט דאס איז דאס מיינט באמונה אמונה איז אז איך בין א געטרויליכע מענטש ס'הייסט געטרוי מ'קען זיך געטרויען אז ער זאגט עפעס איז עס אזוי דאס הייסט וואס זאגט ער אז איך האב א גראסערי וואס איך זאג איז אז איך פארקויף דיך גראסערי פארקויף דיך מעל מיט עפלעך מיט ברויט מיט פיצא מיט קעיק און אזוי ווייטער אבער אויב דו ביסט נישט דאס אנדערע ווערטער אויב דו באמת טראכסט נישט פון דעם ס'גייט בכלל נישט אן צו די קעיק וואס דו פארקויפסט איז פארשימלט ס'גייט דיר נישט אן ביסט אין די ביזנעס פון מאכן געלט זיין אין די ביזנעס פון מאכן געלט און נישט אין די ביזנעס פון טוהן וואס דו זאגסט אז דו טוסט דאס איז די נושא ונותן שלא באמונה און איך מיין נישט אז מ'טאר נישט בארגן געלט און מאכן ביזנעס פון דעם זאגט ער איך מיין צו זאגן אז ס'איז דא א מיסמעטש, אנדערע ווערטער אנשטאטס פון זיין דא צוויי בשר ודם, דא צוויי מענטשן, איך האב עפעס וואס דו ווילסט, דו האסט עפעס וואס איך וויל, יא איך האב א חפץ, דו האסט געלט, אונז קענען מאכן א טויש, זה נהנה וזה נהנה, דאס איז דאך משא ומתן דארף דאך זיין זה נהנה וזה נהנה, אויב ס'איז זה נהנה וזה חסר, יא? ס'איז נישט וואס מ'רופט א ווין ווין יא זירא סאם געים ס'איז א ווין לוז סיטועשן, און איך האב דאס אין זין, דאס הייסט אז שלא באמונה. און יעצט לאמיר צוריק גיין, אפשר, איך האף אז עס איז פשוט, פאר מיך איז עס פשוט, אפשר געב איך נישט גענונג קלאר ארויס. לאמיר צוריק גיין צו צו די זאך וואס אונז רעדן וועגן די בלעם. לאמיר זאגן אז איינער איז א איז א נביא, ער איז א בלעם, יא? בלעם איז נישט געווען קיין שקרן, זייער גוט, ער האט ער האט נישט קיין אפילו נישט געזאגט קיין ליגנט, לאמיר זאגן זייער קלאר, בלעם האט נישט געזאגט קיין ליגנט, בלעם איז נישט געווען, און אזוי ווי ער זאגט אסאך מאל פאר בלק, אשר ישים השם בפי אותו אבער איך קען נישט, איך בין נישט קיין זא מין, איך בין נישט קיין שקרן, איך בין נישט איינער וואס מען צאלט מיך צו זאגן אז די אייבערשטער האט געזאגט אז די אידן זענען דאון, גייען זיי דאון משוגע דאס איז זיין דזשאב ער קען ער פארשטייט ער קען זאגן פארוואס ער פארשטייט דאך אזוי פיל אז ער איז א נביא אויב ער זאגט פאלשע נביאות און ס'גייט נישט מקויים ווערן זיין ברכות זאל נישט מקויים ווערן איז אויס ביזנעס זיין גאנצע ביזנעס איז ער איז א גוטע נביא ער קען נישט ער איז משוגע בלק זאגט כ'צאל דיך אזויפיל זייער גוט דו צאלסט מיך ווייל איך בין א נביא איך בין אז איך וועל דיר זאגן סתם שטותים קענסטו דאך צאלן פאר פאר יאנקל גרוינעם אויך דארפסט נישט בלעם די גאנצע זאך איז איך בין א נביא יא דאס איז נישט וואס ער זאגט אבער פארוואס רופן אונז בלעם איז זייער ענליך צו עפרון יא נפש רחבה עין רעה פארוואס זאגן אונז אז בלעם איז סטרא אחרא וואס אונז זאגן איז אז ס'איז אלץ פיין און וואויל אבער בלעם איז נישט וואס ער רעפרעזענט זיך, ער רעפרעזענט זיך אלס איינער וואס איז מחזה שדי יחזה, דאס איז זיין זיין סטעיטמענט, אויף זיין שילד אויף זיין סיין אוטסייד שטייט בלעם נאום שומע אמרי אל, באט דעטס נאט טרו, בלעם איז נישט קיין שומע אמרי אל, בלעם איז א ביזנעסמאן, אויב ס'וואלט געשטאנען נאום מרוויח כסף על ידי ברכות וקללות, וואלט דאס געווען די אמת, וואלט דאס געקענט זיין אפילו א נושא ונותן באמונה. נושא ונותן באמונה מיינט נישט אז מ'טאר נישט טוהן יענע אנדערע, דזשאסט ס'מיינט נאר מ'טאר נישט לויגן, מ'טאר זיך נישט רעפרעזענטירן אלס עפעס וואס דו ביסט נישט. יא, דו גייסט ארום זאגן איך בין א פאלשער רבי, איך פארקויף פלעסיבאוס, זייער גוט, זיי א פלעסיבא רבי. אדער דו זאגסט איך בין נישט. יא, בלעם פרעזענט זיך אלס א שומע אמרי אל אבער ער איז נישט. והא ראיה,

אויף א בולע טייער מעסיינעס דאס איז די דארק סייד אויף וואס ריסטל איז סאטער דיס איז די דארק סייד די דארק סייד איז בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו די אייבערשטער אליינס ווייל ס'איז וואט פאר וואטעווער ריזען דא ביכין די אייבערשטער אליינס גייט דיך זאגן נבואות צו שלעכט און ס'געווען א גרויסע חידוש אז ויהפך השם את הקללה לברכה בלעם וואלט געקענט אויספירן זיין שלעכטע פלאן באמת ער וואלט געקענט באמת גורם זיין אז די אייבערשטער זאל שעלטן די אידן און נישט בענטשן איז געווען א ספעציעלע חסד אז עס איז נישט געשען. איז עס פשט, מען טאר דען אזא זאך טון? מען טאר דען שעלטן איינער ווייל מען האט דיך געצאלט? אפילו עס איז אמת, עס איז נישט נישט קיין שקר, מען קען נישט רופן דעם בלעם אין קאורט און אים זאגן, דו האסט געזאגט אז דו ביסט א מבורך און דיין ברכות זענען נישט מקוים געווארן, עס איז יא מקוים געווארן. אבער וואו קען מען אים רופן אין וועלכע קאורט? אין דער קאורט פון בית דין של מעלה וואס זאגט אז דו ביסט נישט קיין נושא ונותן באמונה דיין דזשאב דו זאגסט אז איך בין א שומע אמרי אל איך בין א געטליכער מענטש עפעס איש אלהים דו ביסט נישט קיין איש אלהים דו ביסט א איש ביזנעס מאן דו ביסט א מעניפולעיטער דאס איז וואס מ'רופט מעניפולעיט מעניפולעיט מיינט אנשטאט ווען איך זאג פאר דיך עפעס פשוט יא איינער זאגט שלום עליכם גוט מארגן הייסט ער זאגט אז אינטערעסירט זיך אין דיך אפילו בתורת נימוס כ'זאג נישט אז ממש גייט אים אמת'דיג אן אבער ס'דא איינער וואס מיינט נישט דאס ער מיינט אפשר ווילסטו מיר פארקויפן אפשר ווילסטו מאכן א שידוך דאס איז שוין נישט באמונה, דאס איז שוין, דו האסט אנדערע כוונות, דו האסט, דו מיינסט עפעס אנדערש פון וואס דו זאגסט, דו ביסט נישט וואס דו רעפרעזענטירסט זיך צו זיין, דאס הייסט א נושא, א היפך פון א משא ומתן באמונה, בבגידה, ס'איז נישט קיין, כ'ווייס נישט וואס די היפך פון אמונה, יא? און דאס איז די ערשטע זאך וואס מ'לאזט דיך נישט אריין אין גן עדן, דעמאלטס ביסטו א סטרא אחרא, דאס מיינט סטרא אחרא, דאס איז די כישוף פון סטרא אחרא, ס'ארבעט זייער גוט, ס'מוז ארבעטן. אבער ס'ארבעט נישט פאר אים, דאס וואס מ'קען עס רופן לכוונה דלשמה, יא ס'ארבעט נישט פאר וואס ס'איז, ס'ארבעט פאר עפעס אנדערש, אויף זיין שילד שטייט איך בין א וויין סוחר דערווייל איז ער א געלט סוחר, זיין שילד שטייט איך בין א צדיק, איך בין א רבי, דערווייל איז ער א ביזנעסמאן, און ס'דא מענטשן וואס שעמען זיך נישט, אויב ער שעמט זיך נישט זאגט פאר דיר איך בין א ביזנעסמאן, גראדע מיין דזשאב איז צו זיין א רבי, בסדר, דעמאלטס וועט ער נישט, עס וועט נישט ארבעטן, יא פארוואס? ווייל קיינער וועט נישט קומען צו אים, קיינער וויל נישט גיין צו אים, מ'וויל דאך נאר גיין צו אים ווייל ער זאגט ער איז א רבי. אויב אזוי איז ער איז ער א איז ער א נישט אפילו א שקרן אפילו ער טוט ריכטיג זיין דזשאב אפילו ער איז נישט קיין מועל בתפקידו ער איז נאכאלץ ער טוט וואס זיין רבי דארף טון אבער ער מיינט דאס נישט ער איז נישט דאס ער איז עפעס אנדערש ער איז א ביזנעסמאן ביסוד און כ'זאג נישט אז כ'מאך עס כאילו ס'איז נישטא קיין נפקא מינה למעשה ס'דא אלע נפקא מינות למעשה און ווייל דעם כ'זאג טעארעטיש אז ווען ער קען הי קאוד געט עוועי וויט איט הי וויל דו איט הי טאקע דאז איט ענד געטס עוועי וויט איט רייט נישט נאר טעארעטיש. דאס פון דעם ווערט ער טאקע א בלעם, און שפעטער בלעם איז נישט געלונגען די קללות, ער האט געמאכט אנדערע פלענער, לכה איעצך, האט ער געגאנגען טון אנדערע זאכן, איז ער איז ער א בלעם. שוין איז דאס איז דאס איז די די מעשה פון עפרון אברהם אבינו. עפרון, איך פיר אויס די דרש פון עפרון דא. עפרון איז געווען אזא מענטש וואס ער האט געהאט א מערת המכפלה בקצה שדהו, די מערת המכפלה איז געווען אדם הראשון, אזוי ווי די זוהר איז מאריך און פרקי דרבי אליעזר, דאס איז געווען א אור פון גן עדן, נישט סתם, ער האט געהאט די זאך ווי מען קומט אן, מטרה, יעדע איינער'ס כוונה איז אנצוקומען צו גן עדן, אנצוקומען צו תענוג אלוקי, אנצוקומען צו שלימות, עפרון וואז דעיר, איט וואז אין היז פיעלד. אבער ער איז געווען א רע עין. אוואדע האט ער עס געשפילט ער איז געווען א געוואלדיגע מאניפולעיטער, יא. אוואדע, פאר מיך אויף קרייני, איך קען מאכן, איך האב אזוי פיל געדילט מיט מענטשן וואס ממש געטון די שפיל. פאר דיך, פאר שור, איך מאך דיך א ספעשל דיל. די ספעשל דיל איז מען צאלט דריי פיר מאל וויפיל ס'איז ווערט, יא. ער איז נישט קיין אפילו קיין שקרן, ער האט גארנישט געטון שקר, מ'קען אים נישט רופן דין תורה פאר פראוד. נישטא קיין פראוד דא. אז דאס איז ביזנעס, א זאך איז ווערט וויפיל מ'וויל צאלן דערפאר. דאס, פאר דיך איז עס זייער וויכטיג, איז עס, איז געט ער דיך עס. פאר אסאך אבער ס'דא עפעס בעסיקלי מ'קען עס רופן אומ'יושר'דיג אין דאס רייט אומ'יושר אין די סענס ס'נישט באמונה עס איז נישט באמונה און די חזל רופן עס א רע עין עפרון איז א רע עין ס'איז זייער א אויך א געוואלדיגע הבחנה וואס מ'קען זען יא רע עין וואס מ'האט גערעדט פריער פון זירא סאם געימס א רע עין און ס'איז אפשר א סימן איך זאג יעצט אפשר א סימן נישט קיין אזויווי א סיבה אבער מ'דארף טרעפן א סימן וויאזוי ווייסט מען אז איינער איז איז פאר ריעל און נישט פאר ריעל אויב ער איז א עין טובה. אז ס'דא איינער וואס ער האט געוואלדיגע מדריגות, אפילו ער האט געלט, וואטעווער ער האט, און ער קען פארגינען אז דו זאלסט אויך האבן, פארוואס? דעמאלטס ווייסטו אז ער איז אינטערעסירט אין די זאך, יא. אז איינער איז א איז א תלמיד חכם, ער איז א מקובל, ווייסט ער האט מורא, וואס מיינט א מקובל? וואס איז די טייטש? איינער וואס האט ליב קבלה, אקעי, איך גיי נישט אויף די טיפע, האט ליב, האט דאס, דאס איז זיין, הי קעירס אבאוט עס, דאס איז זיין עסק, יא, פון דעם איז ער אינטערעסירט, נו. אויב האט עס אזוי ליב, דארף ער דאך זיין מורא'דיג העפי אז נאך מענטשן האבן עס ליב. נישט נאר אויב זיי גייען זיין תלמידים אפילו זיין אנדערע מתנגדים ער האט עס ליב, ער פריידט זיך אז נאך מענטשן האבן עס ליב, יא, דאס איז דאך וואס וואלט געדארפט זיין, למעשה על פי רוב איז דא קנאה, על פי רוב וויל ער, זאגט ער דאס, אבער ווען ער זאגט יא דו זאלסט ליב האבן און ער מיינט צו זאגן קום צו מיין שול, קום ווער מיין חסיד, איז דאך א מעניפולעיטער, זאגט ער די פאלשע, דאס איז א עפרון קערעקטער. ס'דאך א ווייל א פשוטע סימן, ס'איז ממש א קלארע ראיה, אז ער קעירט נישט, ער האט נישט ליב קבלה, ער האט ליב זיך, ער האט ליב זיין ביזנעס. מ'מעג האבן ביזנעס, ס'איז נישט קיין עוולה צו האבן ביזנעס, מ'דארף זיין זייער קלאר, ס'איז נישט קיין עוולה צו זיין א ביזנעסמאן, ס'איז נישט קיין עוולה צו פארקויפן קרקעות, איך בין א ריעל עסטעיט עידזשענט, איך פארקויף קרקעות, נאו פראבלעם. ביסט באמונה, דאס איז יעדער איינער ווייסט אז דאס איז דיין דזשאב, איי איך קום צו דיר, איך בין נישט צומישט, איך מיין נישט אז דו ביסט לשם שמים, איך מיין נישט, אקעי, און אוודאי, אין דעם איז אויך דא. איז אויך דא צורך צו זיין משא ומתן באמונה יא נישט וכו' אבער אז ער זאגט אז דו ביסט נישט קיין ביזנעס מאן דו זאגסט אז דו ביסט א דו ביסט א צד א רעבע און דערווייל ביסטו א ביזנעס מאן ביסטו נישט קיין ביסט די סטרא אחרא אין אנדערע ווערטער דו האסט איך זאג נישט אז דו האסט נישט קיין שפע איך זאג נאר אז דו ביסט א רשע און ממילא דיין גאנצע און דאס איז וואס וואס עס קומט אויס ממילא און וויבאלד מיר האבן געלערנט אז די שפע פארעמט זיך אויס לויט וועלכע כלי ס'איז ממילא דיין שפע ווערט שפע של רשעות, ס'ווערט שפע של איגאאיזם, ס'ווערט די תורה וואס דו האסט, אפילו וואס דו לערנסט אויס אויף עס אין געוויסע סענס, איז נישט באמת די תורה פון קעירן וועגן גאט, וועגן די תוכן וואס דו לערנסט, וועגן חכמה, איינער איז א תלמיד חכם וואס ער קעירט וועגן חכמה, ניין, ער קעירט וועגן געלט, און זיין תורה איז געלט, זיין תורה איז נישט חכמה, ווייל תורה איז דאך א פארמלעס זאך, ס'גייט אריין אין וועלכע כלים מ'לייגט דאס אריין, און חכמה איז פארמלעס, און ס'האט געמאכט א פארם פון געלט, ער פארקויפט געלט, און מ'קען זעהן אז. מען קען עס זען פאר דעם תלמיד דעם ס'איז זייער איידל געווען מענטשן וואס האבן מקפיד געווען אויף דעם איך ווייס וויאזוי מען קען עס טון בפועל אז געווען אז מען גייט צו א רבי וואס קערט מער וועגן די געלט ווי וועגן די רביסטעווע וואס מען לערנט זיך איז דאס מער פון וואס מען לערנט זיך אין אלע תוכן מען לערנט זיך צו קערן וועגן געלט און נישט וועגן רביסטעווע שוין דאס איז אלץ זייער פשוט'ע זאכן צו רעדן וועגן זייער שווערע זאכן צו מקיים זיין איז עין טובה איז א גוטע כלי, א גוטע פלאץ אנצוהייבן אלעמאל, צו פארגינען יענעם, און פארגינען מיינט אפילו אז איך קען, יא, זייער קלאר, איך קען ארויסבאקומען געלט אבער איך בין נישט מוכרח, איך קען עס פארקויפן פאר די נארמאלע וועליו און איך ווייס אז יענער איז דארף עס שטארק, טו איך עס נישט, איך רעד נישט, איך רעד אין די משל. פארוואס ווייל איך איך קען פארגינען איך באקום איך דארף נישט פארלירן קיין געלט איך דארף נישט איך זאל מאכן מאכן וויפיל געלט עס איז נארמאל אבער נישט מעניפולעיטן נישט מעניפולעיטן יענעם טרייען זיך צו רעפרעזענטן וואס מען איז און דאס איז די עיקר עבודת הקדושה וואס ברענגט שפע קדושה לאפוקי שפע טומאה שפע סטרא אחרא שפע בני פלגשים בני קדם וכו' וכו' שוין זאלן אונז הלוואי.